בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף נ ב, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען אין דף נ א האמיר אנגעהויבן די פרק במה בהמה יוצאת, האמיר געזען אז א בהמה טאר נישט ארויסגיין נאר מיט אזא סארט לייסט, נאר מיט אזא סארט זאך וואס איז אדער א בגד פון די בהמה, אדער האמיר געזען ווי רש י האט געלערנט אויכעט לנוי, ס'איז פאר די שיינקייט פון די בהמה, און די דרך איז אז בהמות טוט מען אן מיט די שיינע זאך, אדער, וואס דאס איז די עיקר נקודה וואס מען האט געזען, אזא סארט זאך וואס איז געמאכט אפצוהיטן די בהמה וואס די באלעבאס בינדט ארום די בהמה כדי דאס אפצוהיטן, דאס הייסט נישט קיין משוי, און א בהמה מעג דאס טראגן, ס'איז נישט דא אויף דעם די איסור פון שביתת בהמתו, ס'הייסט נישט קיין הוצאה. נאר וואס דען? האבן מיר נעכטן געזען, מ'האט דן געווען, וואס איז טאמער מ'בינדט ארום א בהמה אזא סארט זאך וואס איז א איבעריגע שמירה, וואס טייטש ס'פעלט נישט אויס אזא שטארקע שמירה פאר די בהמה, צו דאס הייסט געטראגן צו נישט, האבן מיר געזען א מחלוקת, און מען מיר זען היינט א המשך פון דעם אויך. זאגט יעצט די גמרא, מ'הייבן אן נ ב עמוד א' אויבן, תנא דבי מנשיה, האמיר געלערנט א ברייתא אין בית מדרש פון מנשיה, עז שחקק לה בין קרניה יוצאה באפסר בשבת, וואס טייטש אן עז וואס מען האט געמאכט א לאך אין אירע הערנער, מעג מען אריינשטופן די אפסר, די שטריק וואס מען בינדט ארום נארמאל די מויל פון די בהמה מעג מען אריינשטופן אין די לאך, און אזוי טאמער די עז גייט ארויס הייסט עס נישט קיין הוצאה אין שבת, יעצט דאס איז דווקא ווען מען מאכט א לאך אין די הערנער פון די עז, אבער טאמער מען בינדט סתם ארום א אפסר ארום א עז, מען נעמט די שטריק און מען בינדט עס ארום די עז אזוי ווי מען בינדט עס ארום די גמל למשל, דעמאלטס הייסט עס יא א הוצאה, פארוואס? איז ווי רש י איז מסביר, ווייל די עז איז גאר צולאזט, און במילא אז מיט סתם ארומבינדן די שטריק ארום די מויל אזוי ווי מען בינדט עס ביי יעדע בהמה, איז די עז וועט זיך ווארפן אזוי פון זייט צו זייט, ביז די עז וועט מצליח זיין זיך אוועקצושלעפן אינגאנצן פון די שטריק, די שטריק וועט אראפפאלן פון די עז, און די באלעבאס וועט גיין און טראגן די שטריק ד' אמות ברשות הרבים, און במילא אלס די גזירה האט מען גוזר געווען, אז די עז טאר נישט ארויס גיין סתם אזוי מיט א אפסר אזוי ווי א גמל, נאר טאמער ס'האט א לאך אין די הערנער וואס דעמאלטס קען זיך נישט די עז אוועק רייסן פון די שטריק, זאגט די גמרא, בעי רב יוסף, האט רב יוסף געפרעגט אן איבעיא, וואס איז טאמער תחב לה בזקנה, מ'האט גענומען דעם אפסר, די שטריק, און מ'האט עס אריין געשטופט אין די בארד פון די עז, די עז האט דאך א ציגעלע בארד, מ'האט אריין געשטופט דארט דעם שטריק, מאי וואס איז די דין, און ער איז מסביר די צדדי הספק, צי כיוון דאי מנתח לה, כאב לה, לא אתיא לנתוחה. וואס טייטש קען זיין אז דער עז העט זיך וועלן אוועקרייסן פון דער שטריק, העט עס וויי טון פארן עז, ווייל דער בארד שלעפט זיך דאך, און במילא העט דער עז זיך נישט אוועקרייסן פון דער שטריק, איז נישט דא דער חשש, און במילא מעג מען. או דילמא אדער אפשר ניין, ווייל זימנין דרפי ונפיל, ואתי לאתויי ארבע אמות ברשות הרבים. וואס טייטש קען זיין אז ווען מען בינדט עס ארום דער בארד, איז עס גאר שוואך געבינדן, און דער שטריק קען סתם אזוי אראפפאלן, און במילא איז דא א חשש אז דער בעל הבית העט טראגן דעם אפסר ד' אמות ברשות הרבים. זאגט די גמרא תיקו, ס'בלייבט שווער. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט צוריק צו דעם נידון פון נעכטן, צו ווען מ'בינדט ארום א בהמה מיט א שמירה יתירה צו דאס הייסט א משוי צו נישט, זאגט די גמרא, תנן התם, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט, אין צוויי בלעטער ארום דף נ ד עמוד ב, זאגט דארט די משנה, ולא ברצועה שבין קרניה, אז א פרה טאר נישט ארויסגיין ברצועה שבין קרניה מיט די רצועה צווישן די הערנער, איז די גמרא זאגט דארט אין דף נ ד, אמר רבי ירמיה בר אבא, האט רבי ירמיה בר אבא געזאגט, פליגי בה רב ושמואל, ס'דא א מחלוקת לגבי דעם דין צווישן רב ושמואל, און ער זאגט נישט ווער זאגט וואס, נאר ער זאגט אז איינער זאגט אזוי און איינער זאגט אזוי, באלד וועט מען זען די גמרא וועט זאגן בפירוש ווער זאגט וואס, רב וואס האלט און שמואל וואס האלט, אבער על כל פנים דא זאגט רבי ירמיה בר אבא אז חד אמר,

פאר שיינקייט, און סיי טאמער ס'איז ארומגעבינדן לשמר, אפצוהיטן די קי, ביי ביידע אופנים איז אסור. פארוואס איז לנוי איז אסור לויט דעם דרך פון רשי? ווייל ס'איז נישט געווען דעמאלטס די נארמאלע זאך אזוי צו באשיינען א פרה און במילא הייסט עס א משוי. אבער דער מאן דאמר האלט אויך לשמר איז אויך אסור. פארוואס? ווייל דער מאן דאמר האלט אז היות וואס בדרך כלל א קי, דארף מען ניטאמאל צובינדן, נארמאל די בעל הבית שפאצירט מיטן קי די קי גייט נאך, און במילא די שטריק וואס דו בינדסט דא ארום אפילו דו בינדסט עס לשמר איז עס איבעריג, ס'א שמירה יתירה, און דער מאן דאמר האלט אז א שמירה יתירה הייסט א משוי און במילא אפילו לשמר איז אסור, וחד אמר די אנדער מאן דאמר האלט ס'טייטש צו רב צו שמואל וועמיר באלד זעהן אז לנוי איז טאקע אסור ווייל ס'איז נישט דעם דרך אבער לשמר מותר, אויף אפצוהיטן די קי אויף אנצוכאפן דעם שטריק צו פירן דעם קי ביים דאס דאס מעג מען, זעמיר לכאורה. אז די מחלוקת פון רב און שמואל איז א מחלוקת צו א שמירה יתירה הייסט א משוי צו נישט, זאגט די גמרא, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, תסתיים, איך וועל דיר א ראיה ברענגען, דשמואל הוא דאמר לנוי אסור לשמר מותר, אז שמואל איז דער וואס האלט אז מען מעג ארומבינדן א שטריק ארום א פרה לשמר, פארוואס? ווייל דאמר רב הונא בר חייא אמר שמואל, הלכה כחנניה, ווייל מיר האבן נעכטן געזען, רב הונא בר חייא האט נאכגעזאגט פון שמואל אז הלכה איז כחנניה, וואס חנניה האט דאך געזאגט אז א שמירה יתירה הייסט נישט קיין משוי, און במילא שמואל איז דער וואס זאגט אז דא אויך ביי א פרה הייסט נישט א שמירה יתירה א משוי, מילא אפילו א פרה בדרך כלל דארף אינגאנצן נישט קיין שמירה, דאס וואס דער וואס בינדט ארום דא א שטריק לשמר איז מותר, אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רב יוסף, אדרבה, פונקט פארקערט. תסתיים, איך וועל דיר א ראיה ברענגען דשמואל הוא דאמר בין לנוי בין לשמר אסור, אז שמואל איז דער וואס האלט נישט אז א שמירה יתירה מעג מען, נאר פארקערט שמואל האלט אז א שמירה יתירה טאר מען נישט, וואס איז זיין ראיה? זאגט אביי, ווייל דאמר רב יהודה אמר שמואל, האמער אויך געזען נעכטן אז רב יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל א מעשה, וואסערע מעשה האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, אז מחליפין לפני רבי של זו בזו מהו? ער האט נאכגעזאגט א מעשה אז די תלמידים פון רבי האבן געפרעגט פון רבי'ן וואס וועט זיין טאמער מען פארדרייט די יוצרות, וואס טייטש אונז האבן מיר געזען אין די משנה אז א גמל איז יוצא באפסר און א נאקה איז יוצא בחטם, האבן מיר געזען אז זיי האבן געפרעגט פון רבי וואס איז פארקערט, צו מען מעג ארומבינדן א חטם אויף א גמל, וואס א חטם דאס שטופט מען אריין די נאז דאס איז א שמירה יתירה, און ער איז ממשיך די מעשה, אמר לפניו ר' ישמעאל בר' יוסי, נאכדעם וואס די תלמידים האבן געפרעגט פאר רבי'ן וואס די דין, האט ר' ישמעאל בר' יוסי געזאגט פאר רבי, כך אמר אבא, אז מיין טאטע ר' יוסי האט גע'פסק'נט, אז ארבע בהמות יוצאות באפסר, אז פיר בהמות מעגן ארויסגיין שבת מיט א אפסר, הסוס הפרד והגמל והחמור, לאו למעוטי גמל בחטם, איז דאס נישט ממעט צו זיין אז א גמל מעג נאר ארויסגיין מיט א אפסר און נישט מיט א חטם, אזוי האבן מיר געזען א מעשה, נעכטן האבן מיר געזען די המשך פון די מעשה, אבער על כל פנים זאגט די גמרא, פון דעם וואס ר' יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל די מעשה, און מען זעט דאך אין די מעשה אז ר' ישמעאל בר' יוסי ענטפערט דארט פאר רבי א מימרא פון זיין טאטן אז א גמל טאר נישט ארויסגיין מיט א חטם און ער מעג נאר ארויסגיין מיט א אפסר, פארוואס? לכאורה זעהן מיר פון דעם אז א שמירה יתירה הייסט א משוי, פאר דעם טאר ער נישט ארויסגיין מיט א חתם, און אז ר' יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל די מימרא איז לכאורה האט שמואל טאקע געהאלטן פון די מימרא, און במילא זאגט אביי פארקערט, איך האב א ראיה אז שמואל זאגט אז א שמירה יתירה טאר מען נישט טראגן. זאגט די גמרא, האט ר' יוסף געענטפערט צו אביי, סמי הא מקמי הא, נעם אוועק דיין מימרא פאר מיין מימרא, וואס טייטש היות וואס ס'איז דא דא א סתירה צווישן די מימרא פון רב הונא בר חייא וואס האט נאכגעזאגט פון שמואל, און די מימרא וואס ר' יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל, ווייל רב הונא בר חייא האט נאכגעזאגט פון שמואל אז הלכה כחנניה, וואס טייטש אז א שמירה יתירה הייסט נישט קיין משוי, און ר' יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל, די גאנצע מעשה דא מיט רבי, אז א שמירה יתירה הייסט יא א משוי. זאגט ר' יוסף, מיין מעשה פון רב הונא בר חייא שטופט אוועק דיין מעשה וואס ר' יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל, זאגט די גמרא, און מאי חזית דמסמית הא מקמי הא, סמי הא מקמי הא, ווער זאגט דיך אז די מעשה שטופט אוועק די מעשה, אפשר די מימרא פון ר' יהודה בשם שמואל וואס האט נאכגעזאגט די מעשה פון רבי איז א שטערקערע מימרא די פון די מימרא פון רב הונא בר חייא וואס האט נאכגעזאגט אז שמואל האט געזאגט אז די הלכה איז ווי חנניה. ענטפערט די גמרא ניין, ווייל דאשכחן שמואל הוא דאמר לנוי אסור לשמר מותר, ווייל ס'דא א בפירוש'ע מימרא וואס דארט זעט מען קלאר אז פריער האט מען דאך געזען א משנה פון דף נ"ד און א גמרא חד אמר חד אמר איך ווייס נישט ווער איז רב ווער איז שמואל, זאגט ר' יוסף ס'דא בפירוש נאכגעזאגט אז שמואל איז דער וואס זאגט אז לשמר מותר אז ביי א פרה ווען מ'בינדט עס צו לשמר אפילו ס'דארף נישט קיין שמירה איז מותר, זעהן מיר קלאר אז שמואל האלט אז א שמירה איז סיידע מעג מען, דאיתמר רב חייא בר אשי אמר רב, בין לנוי בין לשמר אסור, ורב חייא בר אבין אמר שמואל, לנוי אסור לשמר מותר, זעהן מיר דא נאך א מימרא בשם שמואל אז א שמירה איז סיידע איז מותר, און במילא זאגט רב יוסף איז אוודאי אויכעט די מימרא פון רב הונא בר חייא אז שמואל האט געזאגט אז הלכה כחנניה איז אויכט א ריכטיגע מימרא, איי אונז האמיר די רב יהודה אמר שמואל וואס האט געברענגט א מעשה פון רבי וואס לכאורה שמואל האלט אויכט פון די מימרא. זאגט שוין רש"י דא אז מען דארף טאקע קוקן דארט אין די המשך פון די מימרא, אין די המשך פון די מימרא זעט מען קלאר אז רבי אליין האט דארט געענטפערט אז פון די פסק פון ר' ישמעאל ברבי יוסי וואס ער האט נאכגעזאגט פון זיין טאטן רבי יוסי איז נישט קיין ראיה, און אזוי ווי מען האט נעכטן געזען אין די גמרא, על כל פנים בלייבט טאקע אז שמואל האלט אז א שמירה יתירה הייסט נישט קיין משוי. נאר וואס? דאס האמיר געזען יעצט אז רב האלט אז א שמירה יתירה הייסט יא א משוי. פרעגט די גמרא מיתיבי כ'וועל דיר א קשיא פרעגן אויף רב פון א ברייתא. שטייט אין די ברייתא אז א פרה אדומה קשרה בעליה במוסרה כשרה. טאמער א באלעבאס האט ארומגעבינדן די פרה אדומה מיט אן אפסר מיט א שטריק, איז אפילו אונז ווייס מיר דאך אז א פרה אדומה דארף זיין אשר לא עלה עליה עול, ער האט נישט געטארט ארבעטן, ס'האט גארנישט געטארט זיין אויף דעם, פון דעסטוועגן דער שטריק הייסט נישט אז די פרה האט געטראגן א משוי, און ממילא די פרה אדומה איז כשר. פרעגט די גמרא, ואי סלקא דעתך משוי הוא, לויט רב, אז יעדע סארט ארומבינדונג ארום א פרה הייסט א משוי, אויב אזוי אשר לא עלה עליה עול אמר רחמנא, שטייט דאך אשר לא עלה עליה עול, און ווי קענסטו זאגן דא, ווי קען די ברייתא זאגן דא

פארדעם היות וואס די דרך איז יא דאס ארום צו בינדן דעמאלטס מיט א שטריק הייסט עס נישט קיין עול, רבא אמר רבא ענפערט א צווייטע תירוץ שאני פרה דדמיה יקרין א פרה אדומה איז אנדערש ס'איז זייער א טייערע זאך איז די דרך געווען ווייטער דאס יא ארום צו בינדן און ממילא הייסט עס טאקע נישט קיין משוי רבינא אמר רבינא זאגט במורדת אז טעכניש דא רעדט זיך פון א פרה אדומה וואס איז ווילד זי איז א מורדת און ממילא דארף מען עס ארום בינדן און די דרך איז דאס ארום צו בינדן הייסט עס נישט קיין משוי זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען אין די משנה הסוס בשיר אז א סוס מעג ארויסגיין מיט א שיר און די משנה האט דארט ממשיך געווען וכל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר שיר האמיר געזען דאס איז אזא סארט קולר א קאלער א זאך וואס מ'בינדט ארום די האלז פון די בהמה וואס אויף דעם איז דא א רינגל וואס אין די רינגל שטופט מען אריין א שטריק איז אויף די שיר האט די משנה געזאגט אז א פערד מעג ארויסגיין מיט דעם ווייל ס'איז די דרך און די זעלבע זאך אלע בעלי חיים וואס די דרך איז ארויסצוגיין מיט א שיר זאגט די משנה יוצאין ונמשכין בשיר, פרעגט די גמרא מאי יוצאין און מאי נמשכין, וואס מיינט די משנה מיט די צוויי זאכן, זאגט די גמרא איז דא א מחלוקת, אמר רב הונא, רב הונא זאגט, או יוצאין כרוכין או נמשכין, רב הונא האלט אז די בהמות וואס די דרך איז אז זאלן האבן א שיר אויפן האלז, האלט רב הונא אז זיי מעגן ארויס גיין מיט דעם שבת, סיי אויף אן אופן פון כרוכין, וואס טייטשט ס'איז סתם פאר די שיינקייט, ווייל היות וואס די דרך איז, אז ס'גייט ארויס אזוי מיט דעם, און ווי רש"י לערנט לנוי הייסט נישט קיין משוי, און במילא מעג עס ארויסגיין אזוי, אדער נמשכין, א צווייטע דין, חוץ פון דעם וואס ס'מעג ארויסגיין לשיינקייט לנוי, מעג מען אויך ארויסטראגן אזא בהמה ווען מ'בינדט אריין א שטריק אינעם שיר און מ'שלעפט עס אזוי, ביי ביידע אופנים זאגט רב הונא אז די משנה קומט אונז זאגן אז מ'מעג, ושמואל אמר, שמואל זאגט ניין, יוצאין נמשכין ואין יוצאין כרוכין. די בהמה וואס די דרך איז צו גיין א שיר, מעג מען אויך נאר ארויסטראגן די בהמה שבת טאמער ס'ליגט א שטריק אינעם שיר, טאמער מ'שלעפט די בהמה מיט דעם שיר, אבער סתם פאר שיינקייט, האלט שמואל אז א בהמה טאר נישט ארויסגיין אזוי, פארוואס? ווייל שמואל האלט אז ס'איז נישט די דרך אז א בהמה זאל ארויסגיין מיט א שיר פאר שיינקייט, און במילא הייסט עס א משוי. זאגט די גמרא, דרך אגב, אז ס'איז דא א ברייתא וואס גייט כשיטת שמואל, במתניתא תנא, אין א ברייתא האט מען געלערנט, יוצאין כרוכין לימשך, אז א בהמה וואס די דרך איז ארויסצוגיין מיט א שיר, מעג ארויסגיין מיט די שיר נאר טאמער ס'איז לויז, אז טאמער די בהמה וועט וועלן אנטלויפן זאל די בעלעבאס קענען געבן א כאפ אן דעם שיר און צוריקהאלטן די בהמה, וואס טייטש ווייטער די נקודה דא איז נישט פאר שיינקייט, נאר דאס צו קענען פירן צו פירן די בהמה מיט דעם, און די מפרשים שטעלן זיך שוין אויף דעם אז טאמער איז דא א ברייתא בפירוש ווי שמואל ווי קען זיך רב הונא קריגן, אבער על כל פנים אזוי זאגט די גמרא, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, חזינא להו לעיגלי דבי רב הונא, ס'טייטש נישט נאר רב הונא האט געפסקנט, נאר כ'האב אליין געזען אז די קליינע קעלבעלעך פון רב הונא איז יוצאין באפסריהן כרוכין בשבת, זענען ארויסגעגאנגען שבת, מיט די אפסר ארום די האלז וואס טייטשט נישט מען זאל עס קענען אנכאפן נאר לנוי, זאגט די גמרא, כי אתא רב דימי, ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל צו בבל, אמר, האט ער נאכגעזאגט בשם ר' חנינא, אז מולאות של בית רבי יוצאות באפסריהן בשבת, אז די פרדות, א פרדה דאס איז אזא סארט בעל חי צווישן א חמור און א פערד, איז די פרדות פון די שטוב פון רבי זענען ארויס שבת מיט אן אפסר, יעצט ער האט נישט געזאגט, וויאזוי די אפסר איז געווען, צו דאס איז געווען אויף אן אופן מ'זאל דאס קענען שלעפן, וואס טייטשט נמשכין, אדער ס'איז געווען כרוכין, ארום די האלז אז מ'זאל עס נישט קענען שלעפן לנוי, זאגט די גמרא איבעיא להו, האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט, דאס וואס רב דימי זאגט דא נאך פון רבי, איז כרוכין, או נמשכין? זאגט די גמרא, די גמרא פרובירט דאס פושט צו זיין, תא שמע. לאמיר דאס פרובירן פושט צו זיין, ווייל כי אתא רב שמואל בר יהודה, ווען שמואל בר יהודה איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל, אמר ר' חנינא האט ער נאכגעזאגט פון ר' חנינא, אז מולאות של בית רבי יוצאות באפסריהן כרוכין בשבת, אז די אפסריהן פון די פרדות פון בית רבי זענען געווען כרוכין, וואס טייטשט נישט אויף אן אופן מ'זאל זיי קענען שלעפן, נאר לנוי, דהיינו אז רבי האט זיך טאקע געפירט ווי רב הונא האט צום סוף גע'פסק'נט. זאגט די גמרא, אמרוה רבנן קמיה דרב אסי, די חכמים האבן נאכגעזאגט פאר רב אסי די גאנצע שקלא וטריא דא, אז רב דימי האט נאכגעזאגט אז מולאות של בית רבי יוצאות באפסריהן בשבת, און מ'האט נישט געוואוסט וואס ער מיינט, האט מען געברענגט אז רב שמואל בר יהודה האט קלאר געזאגט וויאזוי די פרדות פון בית רבי געווען, נאר וואס דען ווען זיי האבן דאס נאכגעזאגט פאר רב אסי האבן זיי געזאגט אז הא דרב שמואל בר יהודה לא צריכא, אז די איבעריגע מימרא וואס מ'האט דא צוגעלייגט פון רב שמואל בר יהודה וואס רב שמואל בר יהודה זאגט קלאר,

באפסריהן אויף אן אופן פון נמשכין אויף א אופן מ'זאל זיי קענען שלעפן נישט לנוי, אויב אזוי וואס קומט אונז רב דימי לאזן הערן אז וואס אז רבי לאזט ארומבינדן אן אפסר ארום א פערד כדי דאס צו שלעפן, איך דארף דען האבן רב דימי פאר דעם? מדרב יהודה אמר שמואל נפקא, רב יהודה אמר שמואל האט דאך שוין געזאגט דאס, דאמר רב יהודה אמר שמואל די מעשה וואס עס האט זיך שוין איבערגעחזרט דא אונז האבן שוין געזען דא אין די סוגיא צוויי מאל אז מחליפין היו לפני רבי של זו בזו מהו אז די תלמידים פון רבי האבן אים געפרעגט וואס איז די דין טאמער מען נעמט א גמל און מען בינדט עס ארום מיט א חטם, אמר לפניו ר' ישמעאל ברבי יוסי, און ר' ישמעאל ברבי יוסי האט דארט געזאגט א נאכגעזאגט פון זיין טאטן כך אמר אבא, אז ארבע בהמות יוצאות באפסר, אז וואס, פיר בהמות גייען ארויס מיט א אפסר, און ער האט דארט אויסגערעכנט, הסוס והפרד והגמל והחמור. יעצט ווייטער אונז וועמיר נישט ווייטער ממשיך זיין די שקלא וטריא דארט, אבער דאס על כל פנים זעמיר קלאר, לכאורה, אז רבי, האט מסכים געווען צו דאס וואס ר' ישמעאל ברבי יוסי האט נאכגעזאגט פון זיין טאטן אז פיר בהמות קענען ארויסגיין מיט אן אפסר, און איינע פון די פיר בהמות וואס מען רעכנט דארט אויס איז א פערד, וואס טייטש איך ווייס שוין אז רבי האט געלאזט ארויסגיין א פערד מיט א אפסר, אז א אפסר וואס מען נוצט אויף צו שלעפן א פערד הייסט נישט קיין משאוי, און ממילא איך דארף נישט האבן רב דימי אויף דעם, נאר וואס דען? וואס קומט מיר רב דימי לאזן הערן? לכאורה רב דימי קומט מיר לאזן הערן אז אפילו עס איז נישט כדי צו שלעפן דעם פערד, ס'איז נאר לנוי, פון דעסוועגן האט רבי אויך געהאלטן מען מעג, און ממילא האבן די תלמידים דארט געזאגט צו רב אסי אז איך דארף נישט די מימרא פון רב שמואל בר יהודה אמר רבי חנינא מולאות של בית רבי יוצאות באפסריהן כרוכין בשבת ווייל איך ווייס עס שוין פון רב דימי, זאגט די גמרא, אמר להו רב אסי, האט רב אסי זיי געענטפערט ניין, איצטריך להו, איך דארף האבן ביידע מימרות, סיי די מימרא פון רב דימי, און בנוסף צו דעם דארף איך די בפירוש'ע מימרא פון ר' שמואל בר יהודה, פארוואס? זאגט רב אסי אזוי, ווייל דאי מדרב יהודה נפקא, טאמער דו וועסט מיר נאר ברענגען די מעשה וואס ר' יהודה האט נאכגעזאגט וואס איז געווען ביי רבי, די תלמידים האבן אים געפרעגט, ר' ישמעאל ברבי יוסי האט געענטפערט בשם זיין טאטן טאמער כ'קען נאר זאגן די מעשה, זאגט רב אסי, הוה אמינא וואלט איך געזאגט אמר לפניו ולא קיבלה מיניה, וואלט איך נאך געקענט זאגן אז טאקע רבי ישמעאל ברבי יוסי האט נאכגעזאגט פאר רבי פון זיין טאטן ארבע בהמות יוצאות באפסר הסוס והפרד והגמל והחמור, אבער רבי ווער זאגט האט עס מקבל געווען, קען זיין רבי האט געהאלטן אז א פערד טאר אינגאנצן נישט ארויסגיין מיט א אפסר, קא משמע לן דרב דימי, פארדעם קומט רב דימי קודם כל זאגן אז רבי זאגט אז א פערד מעג ארויסגיין מיט א אפסר, וואס טייטש אז ער איז מסכים צו די מימרא פון רבי יוסי, ואי דרב דימי, און טאמער איך וואלט נאר געהאט די מימרא פון רב דימי הוה אמינא וואלט איך געזאגט הני מילי נמשכין אז ווען לאט רבי ארויסגיין א פרד מיט א אפסר דאס איז נאר ווען מען קען שלעפן דעם פרד ביים אפסר אבל כרוכין לא אבער אפשר ווען ס'איז סתם לנוי ס'ליגט סתם אויפן האלז נישט קא משמע לן דרב שמואל בר יהודה פאר דעם קומט ר' שמואל בר יהודה זאגן זיין מימרא בשם רבי אז ניין אז רבי האט געלאזט אז די פרד זאל ארויסגיין אפילו נאר לנוי זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזען אין די משנה די סוף פון די משנה ומזין עליהן וטובלן במקומן, אז די שירי בעלי חיים, טאמער ס'איז טמא געווארן, די זאך וואס מ'בינדט ארום די האלז וואס ליגט א רינגל אין דעם, טאמער ס'ווערט טמא, קען מען שפריצן די מי חטאת ווען ס'ליגט אויפן בהמה און די זעלבע זאך מ'קען עס טובל'ן ווען ס'ליגט אויפן האלז פון די בהמה. זאגט די גמרא, איך פארשטיי נישט, למימרא דבני קבולי טומאה נינהו, קען עס דען בכלל טמא ווערן? והתנן, מיר האבן דאך געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין כלים, טבעת אדם טמאה, אז א רינגל פון א מענטש קען טמא ווערן, וואס טייטש איך דארף האבן א שפעציעלע לימוד, רש"י ברענגט דא די לימוד וואס שטייט אין פסוק, וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עזים וכל כלי עץ תתחטאו, זעהן מיר אז די אלע זאכן קענען טמא ווערן, און שפעטער זאגט די פסוק, אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז, זעהן מיר אז דזשולערי, תכשיטים, פון מענטשן קענען אויך טמא ווערן, און ממילא דארף מען עס טובל'ען טאמער ס'ווערט טמא. זאגט טאקע די משנה אז דאס איז נאר ביי א רינגל פון א מענטש, אבער וטבעת בהמה, א טבעת פון א בהמה, למשל די שיר, די זאך וואס נעמט ארום די האלז מיט א טבעת אויף דעם, דאס קען נישט טמא ווערן, די זעלבע זאך וכלים, א טבעת פון א כלי, מען לייגט אויף די הענטל פון די כלי לייגט מען א טבעת עס אויפצוהענגען, ושאר כל הטבעות, די זעלבע זאך אלע אנדערע מין טבעות, ווי רש"י ברענגט אמאל למשל אויף א טיר, מען לייגט א טבעת צו קענען האקן אויפן טיר, די אלע זאכן, זאגט די משנה דארט טהורות, זיי קענען נישט טמא ווערן, און ממילא, ווי זאגט אונזער משנה אז טאמער ס'ווערט טמא קען מען עס מטהר זיין ווען ס'ליגט אויפן בהמה עס קען אינגאנצן נישט טמא ווערן, זאגט די גמרא, אמר רבי יצחק נפחא, האט רבי יצחק נפחא געענטפערט, ס'דא ארומגערינגלט נפחא ס'דא וואס זענען יא גורס נפחא ס'דא וואס זענען נישט גורס נפחא, אבער על כל פנים האט ער געענטפערט, בבאין מנוי אדם לנוי בהמה. וואס טייטש אונזער משנה רעדט זיך טאקע אז די שיר וואס מען בינדט ארום די בהמה דאס אמאל געווען א צירונג פון א מענטש און במילא אז ס'אמאל געווען די צירונג פון א מענטש און נאך מער רש"י לייגט צו אז בשעת וואס ס'געווען די צירונג פון די מענטש איז עס טמא געווארן און נאכדעם וואס ס'איז טמא געווארן האט מען עס מייחד געווען פאר א בהמה ווערט עס נישט אטאמאטיש ריין נאר די טומאה בלייבט א טומאה. און וועלן מיר באלד זעהן די גמרא העט מרחיב זיין אויף דעם דין, אבער על כל פנים, דאס זאגט רבי יצחק נפחא טאקע, אז אוודאי ביי א שיר פון א בהמה קען אינגאנצן נישט טמא ווערן, נאר ווען ס'איז געווען אמאל פון א מענטש, ורבי יוסף אמר, רבי יוסף זאגט ניין, רבי יוסף זאגט אפילו א שיר פון א בהמה קען אויך טמא ווערן, פארוואס? הואיל ואדם מושך בהם את הבהמה, ס'טייטש היות וואס די דרך איז, אז דער מענטש באנוצט זיך דאך מיטן שיר אויף צו שלעפן די בהמה, ער כאפט דאך אן דעם רינגל ער לייגט דאך אריין א שטריק ער שלעפט מיט דעם די בהמה, הייסט עס נישט אז ס'באלאנגט צום בהמה, ס'הייסט גאר ס'באלאנגט צו די מענטש, און ממילא קען עס טמא ווערן. און רבי יוסף ברענגט נאך א ראיה, מי לא תניא האט מען דען נישט געלערנט אין א ברייתא אז מקל של בהמה של מתכת מקבל טומאה, אז א שטעקן וואס מ'שלאגט א בהמה טאמער ס'איז געמאכט פון אייזן, איז עס מקבל טומאה, טאמער עס איז געמאכט פון האלץ, פשוטי כלי עץ, א כלי עץ וואס האט נישט קיין בית קיבול איז סתם אזוי נישט מקבל קיין טומאה, אבער טאמער עס איז געמאכט פון אייזן איז מקבל טומאה, מה טעם? וואס איז טאקע פשט פון די ברייתא, ווייל הואיל ואדם רודה בהם, ווייל היות וואס דער מענטש האקט מיט דעם די בהמה הייסט עס עס באלאנגט צום מענטש, ווייל טאמער עס באלאנגט ווען צו די בהמה וואלט עס נישט מקבל געווען קיין טומאה, הכא נמי דא אויך, הואיל ואדם מושך בהן, היות וואס דער מענטש באנוצט זיך מיט דעם שיר אויף צו שלעפן די בהמה, הייסט עס כאילו ס'איז א זאך וואס א מענטש באנוצט זיך מיט דעם, פאר דעם איז עס מקבל טומאה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, וטובלן במקומן, אז מ'קען טובל'ען די שיר ווען ס'ליגט אויפן בהמה, מ'נעמט די גאנצע בהמה און מ'טובל'ט עס מיטן שיר צוזאמען, מ'דארף עס נישט אראפנעמען. פרעגט די גמרא, והאיכא חציצה, און ווי רשי לערנט דא פשט, אז די חציצה איז, וויאזוי ארבעט דער שיר? די שיר, דאס איז א רינגל ארום די האלז פון די בהמה, וואס אין די רינגל וואס נעמט ארום די האלז איז דא א קליינע רינגל, וואס די קליינע רינגל איז מחובר צום גרויסן רינגל, און אין די קליינע רינגל לייגט מען אריין די שטריק און אזוי שלעפט מען די בהמה, און במילא אויף דעם פרעגט די גמרא אז לכאורה איז דא דא א חציצה, וואס טייטש וויאזוי קען מען סתם אזוי טובל'ען די שיר, די קליינע רינגל איז אזוי שטארק אריינגעהאקט אינעם גרויסן רינגל, אז די וואסער קומט נישט אן דארט ווייל ס'איז שטארק באפעסטיגט, הייסט עס נישט גע'טובל'ט ווייל די וואסער דארף דאך אנקומען איבעראל. ענטפערט די גמרא, אמר רב אמי, האט רב אמי געענטפערט, בשריתכן, ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער מענטש האט פארברייטערט די לעכל, וואס טייטש די קליינער אינגל איז טאקע שוין מער נישט אזוי פעסט אריינגעהאקט ווייל מען מאכט ברייט די לאך אז די קליינע רינגל קען ארומפארן, און במילא איז שוין נישט קיין חציצה. זאגט די גמרא, לימא רב אמי כרב יוסף סבירא ליה, לכאורה רב אמי, וואס רב אמי זאגט דא, אז ס'רעדט זיך בשריתכן אז מ'האט גרעסער געמאכט די לעכל, לכאורה האלט ער ווי ר' יוסף פון די פריערדיגע סוגיא, וואס טייטש אונז האמיר דאך געזעהן, די גמרא האט געפרעגט סתם אזוי דער שיר וויאזוי איז עס מקבל טומאה, איז ר' יצחק נפחא האט געענטפערט אז ס'קומט פון א מענטש און מ'האט עס אריבער געפירט צו א בהמה פאר דעם קען עס מקבל טומאה זיין, ר' יוסף האט געזאגט אז ניין אפילו ס'איז דירעקט פון די בהמה ס'איז נאך אלץ מקבל טומאה, ווייל ס'איז געמאכט פארן מענטש, און במילא זאגט די גמרא ר' אמי לכאורה לערנט ווי ר' יוסף, פארוואס? ווייל דאי כר' יצחק נפחא דאמר בבאין מנוי אדם לנוי בהמה, ווייל טאמער ער האלט ווי ר' יצחק נפחא אז די שיר הבהמה דא קומט פון א מענטש וואס מ'האט אריבערגעפירט פאר א בהמה פארדעם איז עס מקבל טומאה, אויב אזוי וועל איך דיר פרעגן, כיוון דריתכן, נאכדעם וואס מ'פארברייטערט די לעכל, עבד בהו מעשה. האט מען דאך געמאכט א שינוי דא, מען האט דאך געטוישט די גאנצע זאך, ופרחה לה טומאה מינייהו, און די דין איז דאך ווי מען וועט שוין זעהן, אז ווען מען טוישט א כלי, וואס טייטש ווען מען כ'פיר אריבער א כלי פון א מענטש צו א בהמה, וואס א כלי פון א בהמה איז נישט מקבל קיין טומאה, און א תכשיט פון א מענטש איז יא מקבל טומאה, דאס אז דו האסט עס אריבער געפירט מאכט נאך נישט אז זאל מער נישט קענען מקבל זיין קיין טומאה, ס'מאכט נישט די טומאה זאל אוועק גיין פון דא, נאר וואס? וועלן מיר יעצט זעהן אז טאמער מען מאכט אבער א שינוי אין די זאך, מען טוישט עס ממש, דעמאלטס אוודאי גייט אוועק די טומאה, ווייל ס'איז שוין מער נישט די זעלבע זאך ווי פריער, און במילא זאגט די גמרא, טאמער רב אמי האלט אז דא רעדט זיך ביי א אופן וואס מען האט גרעסער געמאכט די לאך, און טאמער ער האלט אויכעט ווי ר' יצחק נפחא אז דא רעדט זיך פון א שיר וואס האט באלאנגט צו א מענטש און מען האט עס געטוישט פאר א בהמה, איז די גאנצע תירוץ ר' יצחק נפחא שוין מער נישט נוגע, ס'איז שוין נישט קיין תירוץ, ווייל טאמער מען האט עס געטוישט גייט יא אוועק די טומאה, און במילא זאגט די גמרא רב אמי מוז האלטן ווי ר' יוסף אז דאס באלאנגט יא פונעם בהמה, און די סיבה פארוואס ס'איז מקבל טומאה איז ווייל די מענטש באנוצט זיך מיט דעם, זאגט טאקע די גמרא, די גמרא ברענגט קודם די משנה, וואס דארט זעהט מען אז ווען מען טוישט א כלי גייט אוועק די טומאה, זאגט גמרא דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, כל הכלים יורדין לידי טומאתן במחשבה, וואס טייטש, א מחשבה קען העלפן צו מאכן א זאך א כלי, טאמער א מענטש האט למשל עפעס א שטיקל פארמעט, און ער מחליט ער וויל ס'זאל זיין א בענקל ער וויל מ'זאל זיצן אויף דעם, איז גראד מיטן מחשבה קריגט עס א דין פון א כלי ס'קען מקבל זיין טומאה, ווייל פאר גמר מלאכה איז א זאך נישט מקבל קיין טומאה, די מחשבה אליין קען גורם זיין גמר מלאכה, אבער ואין עולין מטומאתן אלא בשינוי מעשה, מען קען נישט מאכן אז א זאך זאל אויס טמא ווערן נאר מיט א מחשבה, ער קען נישט טראכטן איך מאך עס אויס כלי, דיין מחשבה איז נישט גענוג, דארפסט טון א מעשה, למשל טאמער א מענטש האט טאקע א שטיקל לעדער וואס ער האט געמאכט אויף צו זיצן, און יעצט ער מחליט ער וויל מאכן פון דעם שטריק, ער וויל מאכן פון דעם רצועות, די מחשבה איז נישט גענוג, ער דארף אנהייבן שניידן, און במילא זעהן מיר אז ווען מען טוט א מעשה גייט יא די טומאה אוועק, און במילא ווייטער זאגט די גמרא, מוז זיין אז רב אמי לכאורה האלט ווי ר' יוסף. זאגט די גמרא ניין, ס'מוז נישט זיין. ס'קען אוודאי זיין אז רב אמי האלט ווי רבי יצחק נפחא, אז דער שיר האט באלאנגט פאר א מענטש, כ'האב עס אריבערגעפירט צו א בהמה, און אפילו כ'האב עס פארגרעסערט, בלייבט עס נאך אלץ טמא. פארוואס? ווייל סבר לה כרבי יהודה דאמר, מעשה לתקן לאו מעשה הוא. ווייל חוץ פון דעם וואס רב אמי האלט ווי רבי יצחק נפחא, האלט ער אויך ווי א צווייטער מאן דאמר, ווי רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט אז ווען מ'איז מתקן א כלי, הייסט עס נישט געטוישט. דתניא אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא רבי יהודה אומר לא אמר שינוי מעשה לתקן אלא לקלקל, אז מתקן זיין הייסט נישט געטוישט טייטש די דין וואס מ'האט יעצט געזעהן אז ווען מ'טוישט א כלי קען די טומאה אוועקגיין ווען מ'טוט א מעשה, דאס איז נאר ווען מ'טוט אזא סארט מעשה וואס איז מקלקל, ס'מאכט עס ערגער, למשל טאקע אזוי ווי די משל וואס מ'האט געזאגט, א שטיקל לעדער, ער טראכט ער וויל מאכן פון דעם רצועות, ער מאכט עס קאליע, די מחשבה אליין איז נישט גענוג, טאמער ער טוט אנהייבן שניידן, דאס העלפט, אבער דאס איז ווייטער ס'איז א מעשה פון קלקול, טאמער ס'איז א מעשה פון תיקון, זאגט רבי יהודה, גייט נישט אוועק די טומאה, און במילא דא אויך, דאס איז א מעשה פון תיקון, מ'איז מתקן די זאך, און פארדעם בלייבט עס טאקע טמא אפילו נאך וואס ער טוישט דא, ווייל דאס הייסט נישט געטוישט. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט צוריק צו די ערשטע קשיא פון חציצה, וואס אויף דעם האט רבי אמי געענטפערט בשריתכן, און מיר האבן געוואלט איינזעצן רבי אמי ווי רבי יוסף, יעצט זעהן מיר רבי אמי קען אויך לערנען ווי רבי יצחק נפחא, זאגט די גמרא ס'דא א צווייטע תירוץ, במתניתא תנא, אין א ברייתא האבן מיר געלערנט במחוללין, אז ס'רעדט זיך טאקע ביי אזא סארט רינגל וואס איז לויז, נישט מ'האט עס פארלויזערט, נאר פארדעם ס'איז געקומען אזוי לויז, איז וואס ביי אזא אופן איז טאקע נישט דא קיין חציצה. זאגט די גמרא ווייטער, שאל תלמיד אחד מגליל העליון את ר' אליעזר, א תלמיד פון גליל העליון האט געפרעגט ר' אליעזר, שמעתי שחולקין בין טבעת לטבעת, כ'האב געהערט אז ס'איז דא א נפקא מינה להלכה צווישן איין סארט רינגל און דעם צווייטן סארט רינגל, אמר לו, האט ר' אליעזר אים געענטפערט, שמא לא שמעת אלא לענין שבת, וואס טייטש לגבי די מלאכה פון הוצאה איז טאקע דא א חילוק פון איין סארט רינגל און א צווייטע סארט רינגל, וועלכע נפקא מינה דא להלכה איז ווי מיר זעהן אין די משנה דף נ"ז אז א פרוי וואס גייט ארויס מיט א רינגל שבת טאמער ס'האט אויף דעם א חותם איז זי חייב א חטאת טאמער ס'האט נישט אויף דעם א חותם ס'נישט דא אויף דעם קיין זיגל דעמאלטס איז זי נישט חייב א חטאת אבער על כל פנים לענין שבת איז דא טאקע א חילוק פון איין מין רינגל און דעם צווייטן אבער זאגט רבי אליעזר דאי לענין טומאה דא ודא חדא היא וואס טייטש לענין טומאה נישט דא קיין חילוק צווישן רינגלעך אלע רינגלעך זענען די זעלבע זאך אלע רינגלעך זענען מקבל טומאה. פרעגט די גמרא לענין טומאה דא ודא אחת היא, והתנן מ'האט דאך געלערנט אין א משנה, טבעת אדם טמאה טבעת בהמה וכלים ושאר כל טבעות טהורות האמער דאך יעצט געזען אז ס'יא דא א חילוק צווישן רינגלעך, א רינגל פון א מענטש איז מקבל טומאה, א רינגל פון א בהמה פון א כלי איז נישט מקבל קיין טומאה, ענפערט די גמרא ניין, כי קאמר ליה איהו נמי דאדם קאמר ליה וואס טייטש דאס? וואס דער תלמיד האט דא געזאגט פאר רבי לעזער, שמעתי שחולקין, רבי לעזער האט געענטפערט שמא לא שמעת לענין שבת לענין טומאה, ער רעדט טאקע פון א רינגל פון א מענטש, ער האט אינגאנצן נישט גערעדט פון רינגלעך פון א בהמה, און טאקע ביי רינגלעך פון א מענטש איז נאר דא א נפקא מינה לענין שבת, נישט לענין טומאה. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, ודאדם דא ודא אחת היא אזוי, לענין טומאה ביי א מענטש איז נישט דא קיין חילוק פאר א רינגל פון א מענטש פון איין סארט רינגל און דעם צווייטן סארט רינגל, והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, טבעת שהתקינה לחגור בו מתניו, אז א מענטש נעמט א טבעת פאר זיין פאסיק, ס'טייטש דער באקל, דער דער חלק פון די פראנט פון די פאסיק וואס מען בינדט זיך צו, מען לייגט אריין א טבעת דארט, אדער לקשר בה בין כתפיו, צו צובינדן די ערבלעך פון הינטן, אויך געווען אזא דרך מען האט געמאכט מיט א טבעת, טהורה, איז עס טהור ס'איז נישט מקבל קיין טומאה, פארוואס? ווייל דאס הייסט טבעת כלים, אזוי ווי מען האט געזען א טבעת פון א כלי הייסט נישט א. תכשיט, און ס'הייסט נישט קיין כלי פאר זיך, און במילא איז נישט מקבל קיין טומאה דאס אויך, דאס הייסט א טבעת פון א בגד איז נישט א טבעת פון א מענטש, און במילא איז נישט מקבל קיין טומאה, ולא אמרו טמאה אלא של אצבע בלבד, ווען האט מען געלערנט פון די פסוקים וואס מ'האט פריערט געזען וואס רשי האט געברענגט אז א תכשיט איז מקבל טומאה א רינגל פון א פינגער, על כל פנים זעהן מיר אז אפילו פון א מענטש איז אויך דא א חילוק צווישן רינגלעך, א רינגל פון א פינגער און א רינגל פון א פאסיק, זאגט די גמרא ס'נישט קיין קשיא, ווייל כי קאמר ליה איהו נמי דאצבע קאמר ליה, מ'האט טאקע גערעדט פון רינגלעך פון מענטשן אז ביי א רינגל פון א מענטש איז נישטא קיין חילוק לענין טומאה נאר לענין שבת, פרעגט די גמרא ודאצבע דא ודא אחת היא אזוי? ביי א רינגל פון א מענטש לענין טומאה איז אלעמאל די זעלבע? והתנן מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין כלים, טבעת של מתכת וחותמה של אלמוג טמאה, טאמער א רינגל איז געמאכט פון אייזן און די זיגל איז פון האלץ איז עס טמא, היא של אלמוג וחותמה של מתכת טהורה, טאמער די רינגל איז פון האלץ און די זיגל איז פון אייזן איז עס טהור ווייל די רינגל איז פון האלץ, א זאך וואס איז האלץ פשוטי כלי עץ איז נישט מקבל קיין טומאה, על כל פנים זעהן מיר עס איז יא דא א נפקא מינה לענין טומאה ביי רינגלעך פון מענטשן, ענפערט די גמרא ווייטער כי קאמר ליה איהו נמי, כולה של מתכת קאמר ליה זיי האבן טאקע גערעדט פון אייזערנע רינגלעך אז ביי אייזערנע רינגלעך איז דא א נפקא מינה לענין שבת און נישט לענין טומאה, זאגט אונז די גמרא ווייטער ועוד שאל, דער תלמיד האט געפרעגט פון ר' לעזער נאך א זאך, שמעתי שחולקין בין מחט למחט, כ'האב געהערט אז ס'איז דא א נפקא מינה צווישן כל מיני מחט און כל מיני נאדלעך, אמר ליה, האט רבי לעזער אים געענטפערט, שמא לא שמעת אלא לענין שבת, דאי לענין טומאה דא ודא אחת היא, לענין שבת איז דא א חילוק צווישן א מחט מיט א לעכל אין דעם, און א מחט אן קיין לעכל אין דעם, א מחט א נאדל מיט א לאך אין דעם וואס איז געמאכט אויף צו נייען, און מיר זעהן אין די המשך המסכתא אין די משניות אז מען איז חייב א חטאת אז מען גייט ארויס מיט דעם, א אנדערע סארט מחט אן א לעכל אין דעם, וואס דאס איז געמאכט אלס תכשיט אלס צירונג, דאס איז מען נישט חייב קיין חטאת. על כל פנים דאס האט ער אים געענטפערט אז לענין שבת טאקע א חילוק אבער לענין טומאה נישט, פרעגט די גמרא לענין טומאה דא ודא אחת היא אזוי איז דען אזוי די דין, והתנן מיר האבן דאך געלערנט אין א משנה די משנה זאגט אין כלים, מחט שניטל חורה או עוקצה טהורה, אז א מחט וואס די לאך איז אוועק פון דעם סטייטש האט זיך צובראכן די לעכל ווי מען לייגט אריין די שטריק אדער די שפיץ האט זיך צובראכן איז טהור פארוואס ווייל ס'איז מער נישט מען קען שוין גארנישט טון מיט דעם מען קען שוין גארנישט נייען מיט דעם ס'הייסט מער נישט קיין כלי, על כל פנים זעהט מען אז ס'איז יא דא א חילוק צווישן צוויי מיני מחטים לענין טומאה, זאגט די גמרא כי קאמר ליה בשלימה, טאקע רבי אליעזר האט געמיינט אז ביי א גאנצע מחט איז לענין טומאה נישט דא קיין חילוק, אבער לענין שבת איז דא א חילוק, פרעגט די גמרא בשלימה דא ודא אחת היא, והתנן מיר האבן דאך געלערנט מחט שהעלתה חלודה, א מחט וואס איז געווארן ראסטי, ס'איז געווארן חלודה, אם מעכב את התפירה טהורה, ואם לאו טמאה, טאמער מ'קען שוין נישט נייען מיט דעם ווייל ס'איז אזוי מין שטומפיג, איז עס טהור ווייל ס'איז מער נישט קיין כלי, ס'איז שוין מער נישט ראוי צו טון מיט דעם גארנישט, טאמער נישט, טאמער מ'קען נאך נייען מיט דעם, איז עס טמאה ווייל ס'הייסט נאך א כלי, ואמרי דבי רבי ינאי דרך אגב זאגט די גמרא אז מ'האט צוגעלייגט צו דעם והוא שרישומה ניכר, רשי ברענגט צוויי פשטים וואס דאס מיינט, אדער פשט והוא שרישומה ניכר וואס טייטשט אויף דעם וואס שטייט שפעטער דארט אין די משנה, אז טאמער די חלודה איז נישט מעכב די תפירה הייסט עס נאך א מחט און ס'איז טמא, אויף דעם זאגט ר' ינאי אז והוא שרישומה ניכר, ס'דארף אבער אויסקוקן ווי א מחט, טא אפילו מ'קען נייען מיט דעם טאמער ס'קוקט נישט אויס ווי א מחט איז עס אויך נישט מקבל קיין טומאה, די טומאה גייט אויך אוועק, און א צווייטע לשון ברענגט רשי והוא שרישומה ניכר וואס טייטשט די עיקר איז ס'לאזט נישט קיין רושם אויפן בגד, טאמער ס'מאכט קאליע די בגד, הייסט עס נישט קיין כלי, אבער על כל פנים, זעהן מיר ס'דא א חילוק פון איין מחט און דעם צווייטן לענין טומאה, ענטפערט די גמרא כי קאמר ליה רבי אליעזר געמיינט בשיפא קאמר ליה ער רעדט פון א מחט וואס איז נישט מיט חלודה ס'איז נישט ראסטיג ס'איז א גוטע מחט, פרעגט די גמרא בשיפא דא ודא אחת היא, והתניא מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא מחט בין נקובה בין אינה נקובה מותר לטלטלה בשבת, אז א מחט נישט קיין חילוק צו ס'האט א לעכל צו נישט מעג מען עס טראגן אין רשות היחיד, ס'הייסט נישט קיין מוקצה א מחט, פארוואס? ווייל מ'קען עס אלעמאל נוצן אויף ארויסצושלעפן א קוץ, א ספלינטער וואס א מענטש כאפט, קען מען זיך באנוצן מיט די מחט און במילא מוקצה הייסט עס נישט, ולא אמרינן נקובה, ווען איז א נפקא מינה צו א מחט איז נקובה צו נישט, אלא לענין טומאה בלבד, נאר לענין טומאה, זעהן מיר אז לענין טומאה איז דא א חילוק צווישן א מחט וואס האט א לעכל צו נישט, זאגט די גמרא, הא תרגמא אביי אליבא דרבא בגלמי, יא, אוואדע דא א חילוק צווישן א מחט וואס האט א לעכל צו נישט לענין טומאה, אבער ווייסט ווען? א מחט וואס איז געמאכט אויף צו נייען, וואס בעצם דארף מען מאכן א לעכל אין דעם, טאמער מ'האט נאכנישט געמאכט קיין לעכל אין דעם, זאגט רשי שטייט אין פסוק כלי מעשה, די כלי דארף זיין גאנץ, דארף זיין ראוי למלאכה, און ממילא א מחט וואס איז געמאכט אויף צו נייען אן א לעכל איז נישט ראוי למלאכה, און פאר דעם קען עס קיין כלי נישט הייסן עס קען קיין טומאה נישט קריגן, מה שאין כן לענין שבת איז נישט קיין נפקא מינה צו ס'איז דא א לעכל שוין אין דעם צו נישט ווייל טאמער דער מענטש איז מחליט אז ער וויל עס נוצן אזוי איז הייסט עס שוין נישט קיין מוקצה אבער על כל פנים דארט איז אוודאי דא א חילוק צווישן א מחט מיט א לעכל און אן א לעכל אז מיט א לעכל איז מקבל טומאה און אן א לעכל נישט מקבל קיין טומאה ווייל ס'הייסט נישט קיין כלי אבער דאס וואס רבי אליעזר האט געזאגט אז לענין טומאה דא ודא אחת היא האט ער געמיינט א מחט וואס מ'האט שוין געענדיגט, מ'האט געפערטיגט, נישט א האלב געמאכטע מחט וואס איז געמאכט אויף א זאך וואס מ'האט נאכנישט דורכגעלעכערט, נאר א גאנצע מחט וואס איז שוין אינגאנצן בשלימות, און אויף דעם איז אוודאי נישט דא קיין חילוק צווישן א מחט מיט א לאך וואס איז געמאכט אויף צו נייען, און א מחט אן א לאך וואס איז געמאכט אויף א תכשיט, אז ביידע זענען אוודאי מקבל טומאה, און דאס האט רבי אליעזר געמיינט.